ברוך השם מסכת סוכה דף נ"ג עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן. אין דער משנה האט מען געלערנט חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהם והיו אומרים לפניהם. דברי שירות ותשבחות תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, יש מהן אומרים אנדערע האבן געזאגט, אשרי ילדותינו וואויל איז גליקליך איז געווען אונזער יוגנט, שלא ביישה ס'האט ניט פארשעמט את זקנותינו אונזער עלטערע יארן, יונגערהייט האבן מיר נישט געטאן קיין עבירות, אלו חסידים, דאס איז חסידים, רש"י זאגט א חסיד טייטשט מען. אז נישט קיין בעל תשובה אז פון אלעמאל איז ער געווען א חסיד ואנשי מעשה, אז די מענטשן וואס זענען אנשי מעשה די וואס האבן מעשים טובים די האבן געזאגט אשרי ילדותינו שלא ביישה זקנותינו ויש מהם אומרים אנדערע פון זיי האבן געזאגט די בעלי תשובה וואס די יונגע יארן האבן זיי געזינדיגט. האבן זיי געזאגט, אשרי זקנותינו, וואויל איז אונזער עלטערע יארן, שכיפרה את ילדותינו, וואס האט מכפר געווען אויף אונזער יוגנט, אלו בעלי תשובה, דאס האבן געזאגט די בעלי תשובה, אלו ואלו אומרים, אלע האבן געזאגט, אשרי מי שלא חטא, גליקליך איז דער מענטש וואס האט נישט געזינדיגט, ומי שחטא, דער וואס האט געזינדיגט, ישוב, זאל תשובה טון, וימחול לו, וועט מען אים מוחל זיין, האב איך געזען, איך געדענק נישט וואו, אין א ספר, פרעגט ער, וואס האט מען דא מוסיף געווען אין מי שחטא, ישוב וימחול לו, מ'ווייסט דאך אז מען קען תשובה טון, מען האט געזינדיגט, נאר דא האט מען דאך שוין יעצט געהאלטן, ביי סוכות האט מען געזאגט אז ביז הושענא רבה איז נאך אלץ דא דער זמן פון טון תשובה, תניא, מיר האבן געלערנט. אמרו עליו על הלל הזקן, מען האט געזאגט אויף הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, ווען ער האט זיך געפריידט אין שמחת בית השואבה, אמר כן האט ער אזוי געזאגט, אם אני כאן, אויב דער אני, מיר האבן דאך פריער געלערנט אין דער משנה אני והוא דאס איז איינס פון די שמות פון דעם שם ע"ב פון שם עיין ב' וואס גייט ארויס פון די דריי פסוקים וואס איז פארהאנען ויהי בשלח י. איז אויב דער אייבישטער איז דא, הכל כאן, איז אלעס דא פארהאנען, ואם איני כאן, אויב מיר זינדיגן און דער אייבישטער וועט דא נישט זיין, מי כאן, ווער וועט דא אויך זיין? הוא היה אומר כן, ער האט אזוי אויך געזאגט, הלל, למקום שאני אוהב, דא וואו איך האב ליב, דאס הייסט איך האב ליב צו גיין אין בית המקדש, שם רגלי מוליכות אותי, דארט טוהן מיר מיינע פיס פירן. אם אתה תבוא אל ביתי, דער אייבישטער זאגט אז דו וועסט קומען אין מיין הויז, אני אבוא אל ביתך, וועל איך קומען צו דיר אין דיין הויז, שנאמר, ואם אתה לא תבוא אל ביתי, אז דו וועסט נישט קומען, אני לא אבוא אל ביתך, וועל איך נישט קומען צו דיר, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, בכל המקום יעדן ארט אשר אזכיר את שמי, כ'וועל דערמאנען מיין נאמען, אבוא אליך, וועל איך קומען צו דיר, וברכתיך, כ'וועל דיר בענטשן. אף הוא, אויך ער, הלל, ראה גולגולת אחת האט געזעהן א קאפ, א אפגעהאקטן קאפ פון א מענטש, שצפה על פני המים, וואס שווימט אויף די וואסער. רש"י זאגט, ער האט דערקענט אז דער קאפ פון וועלכן מענטש ער איז, און ער האט געוואוסט אז דער מענטש איז געווען א רוצח. אמר לה, האט ער געזאגט צו דעם קאפ דער עיקר, די צו דעם קאפ, די מענטשן וואס זאלן גע זענען געווען זאלן הערן על דאטפת, ווייל דו האסט אנדערע דערטרינקען, אטפוך האט מען דיך דערטרינקען, איז דער מהרש"א מסביר פון וואנען ווען פארוואס דארף רש"י זאגן אז ער האט געוואוסט אז דער מענטש איז געווען א רוצח, ווייל ער האט דאך אים געזאגט ומטיפיך יטופון. ווייל דו האסט איינעם דערטרינקען האט מען דיך דערטרינקען, ובסוף מטיפיך יטופון, אויב ער זאל נישט וויסן דאס איז געווען א רוצח, פון וואנעט ווייסט ער אז דעריבער איז דער מענטש געווארן געהארגעט צוליב דעם חטא פון רציחה, אפשר וועגן א אנדער זאך, נאר אז דו פון דעם מאל וואס ער האט אים געזאגט על דאטפת ווייל דו האסט אנדערע דערטרינקען דארף מען זאגן ער האט געוויסט ער איז געווען א רוצח, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, רגלוהי דבר אינש, די פיס פון א מענטש, אינון ערבין ביה, זיי גאראנטירן אויף דעם מענטש אז לאתר דמתבעי, דעם ארט ווי דער מענטש ווערט געבעטן, דעם ארט וואס איז דער גזר דין אויף דעם מענטש אז זאל דארטן זאל מען צונעמען די נשמה, תמן מובילין יתיה, דארטן טוען זיי אים פירן. כ'האב אמאל געהערט א ווארט. שטייט דאך במקום שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, דא ווי א מענטש וויל גיין פירט מען אים, האט איינער געטייטשט במקום שאדם רוצה לילך דא ווי דער מענטש וויל גיין, ער מיינט ער וויל גיין, ניין, מוליכים אותו, מען פירט אים דארטן. הני תרי כושאי. איז ס'ווארט כושי טרעפט מען אין לשון סגי נהור, א שיינע מענטש רופט מען אן כושי, אזוי ווי מיר האבן אין בהעלותך על אודות האשה הכושית אשר לקח. תרתי הני תרתי כושאי דהוו קיימי קמי שלמה, וואס זענען געווען ביי שלמה? איינער האט געהייסן אליחרף און איינער האט געהייסן ואחיה בני שישא, די קינדער פון שישא, סופרים דשלמה הוו, זיי זענען געווען די שרייבער ביי שלמה. יומא חד, איין טאג, חזייה, האט שלמה המלך געזען למלאך המוות דהוה קא עציב, ער איז טרויעריג, אמר ליה האט ער אים געפרעגט אמאי עציבת וואס ביסטו טרויעריג אמר ליה האט ער אים געזאגט דקא בעו מינאי, הני תרתי כושאי, מען פארלאנגט פון מיר איך זאל צונעמען די נשמה פון דיע צוויי, דיתבי הכא, וואס זיי זיצן דא, וואס דארף ער דערציילן וועגן זייער שיינקייט, קען זיין ווי ער האט געמיינט ער מיינט צו זאגן אז ער באדויערט זיי וואס זיי דארפן שטארבן, האט שלמה המלך זיי געוואלט פארהיטן פון שטארבן, ס'ווערט דערמאנט ס'איז געווען א שטאט לוז וואס אין דער שטאט לוז איז דער מלאך המוות האט נישט געהאט דארט קיין רעכט אריינצוגיין, איז ער געגאנגען שלמה מסרינהו, שלמה האט איבער געגעבן לשעירים אז די שדים זאלן זיי אוועק טראגן, ער איז געווען דער בעל בית איבער זיי אויכעט, שדרינהו למחוזא דלוז, און ער האט זיי געשיקט אין דער שטאט לוז וואס דער מלאך המוות קען דארט נישט אריינקומען. כי מטו למחוזא דלוז, אז זיי זענען געקומען צו דער שטאט איידער זיי זענען אריין אין שטאט, שכיבו, זענען זיי געשטארבן. למחר, חזיא מלאך המוות, דהוה קבדח, מארגנס האט שלמה המלך געזען דעם מלאך המוות, ער איז פרייליך, אמר ליה האט ער אים געפרעגט, אמאי בדיחת, וואס ביסטו פרייליך? אמר ליה האט ער אים געזאגט, באתר דבעו מינאי, דעם ארט וואס מען האט זיי געבעטן פון מיר, תמן שדרתינהו, דארט האסטו זיי געשיקט, ס'איז געווען דער גזר אז זיי זאלן שטארבן דארט ביי דעם טויער פון לוז. מיד פתח שלמה ואמר, גלייך האט שלמה אנגעפאנגען און האט געזאגט, רגלוהי דבר איניש, די פיס פון דעם מענטש אינון ערבין ביה, זיי גאראנטירן לאתר דמיתבעי צו דעם ארט וואו עס ווערט געבעטן מען דארף דארט צונעמען די נשמה תמן מובילין יתיה דארט טוען זיי אים פירן. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, מען האט דערציילט אויף רבי שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, ער האט זיך געפרייט ביי שמחת בית השואבה, היה נוטל האט ער גענומען שמונה אבוקות של אור, אכט פאקלס, טארטשעס, פון פייער, וזורק אחת, געווארפן איינס, ונוטל אחת, און איינס גענומען, ואין נוגעות זו בזו, איינע און אנדערע האט נישט אנגערירט.

און ער האט געקושט דעם פלאר, ווי רש"י זאגט לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה, דאס הייסט אז דער גאנצער גוף איז געווען אין די לופטן, וזוקף, און אזוי האט ער זיך אויפגעשטעלט, ואין כל בריה יכולה לעשות כן, אין זיינע צייטן האט קיינער נישט געקאנט דאס מאכן, וזו היא קידה, און דאס איז וואס ווערט דערמאנט קידה, און קידה מיינט דאך על אפיים, מען פאלט אויפן פנים נאר, דאס הייסט אז ער דארף דער גאנצער גוף דערגרייכט נישט צו דער ערד, נאר מיטן פנים טוט ער דערגרייכן, איז אין די דור פון רב שמעונ'ען האט קיינער דאס נישט געקאנט מאכן נאר ער. דערציילט די גמרא א מעשה, לוי אחוי קידה, לוי האט אמאל געוויזן דאס, קמיה דרבי פאר רבי'ן, ואיטלע, און ער האט אנגעהויבן צו הינקען, ווייל ווען מען שטעלט זיך אויף איז דער מענטש האלט זיך דאך נאר מיט די גראבע פינגער, מוז ער דעם גאנצן כח איז אויף די לענדן, די לענדן דארף ער זיך אנשטרענגען אז ער זאל זיך אזוי אויפהייבן, איז ער געווארן פון דעם אנגעהויבן צו הינקען. פרעגט די גמרא והא גרמא ליה, דאס האט אים גורם געווען, והאמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט, לעולם אל יטיח, איז לשון יטיח, ער זאל נישט ווארפן אדם א מענטש דברים כלפי מעלה, א מענטש זאל נישט סתם אזוי ווארפן ווערטער פארן קעגן אייבערשטן, שהרי אדם גדול, א גרויסער מענטש, הטיח דברים כלפי מעלה, ואיטלע, ער האט געזאגט, די גמרא זאגט אין תענית, עלית וישבת לך במרום, און און אזוי ווייטער, ומנו, ווער איז דער גרויסער מענטש לוי, זעהט דאך אז די סיבה וואס איז געוועזן, וואס ער האט געטיח'ט דברים כלפי מעלה, ענטפערט די גמרא, הא והא גרמא ליה, אין אמת'ן איז געווען דער עונש זיינער געווען צוליב דעם וואס ער האט געטיח'ט דברים כלפי מעלה, נאר ווען האט מען אים געשטראפט? דעמאלט ווען א מענטש געפינט זיך בשעת הסכנה, דעמאלט שטראפט מען אים, ווי רש"י ברענגט אראפ ס'לשון פון גמרא נפל תורא חדד לסכינא, ווען די אקס ליגט שוין דעמאלט טו אים שעכטן, אזוי האסט דאך אן ארבעט ווי מען זאגט, אים אוועק ווארפן און אוועק לייגן אזוי ליגט ער שוין. דערציילט די גמרא, לוי הוה מטייל קמיה דרבי, לוי, האט שפאצירט, די די ערוך איז גורס מטלל בתמני סכיני, ער האט געווארפן אכט מעסער, געווארפן געכאפט און אזוי ווייטער, פארוואס האט ער דאס געטון פאר רבי'ן, זאגט דער רש"י, ווייל רבי האט זיך געזארגט שטענדיג אין די צרות פון אידישן פאלק, און אויך רבי איז דאך געווען א גרויסער חולה, האט ער געוואלט משמח זיין. שמואל קמיה שבור מלכא, שמואל פאר שבור מלכא, דאס איז געווען דער מלך פון פרס, בתמניא מזגי חמרא, מיט אכט בעכער וויין, דא דאך אזוי, מען ווארפט מעסער, דארף מען דאך זיין פארזיכטיג מען זאל זיך נישט צעשניידן, מען ווארפט די בעכער וויין ס'זאל זיך נישט אויסגיסן. אביי קמיה דרבא, בתמניא ביעי. מיט פיר אייער, ס'איז דא שוין נישט דא אזוי די געפאר, זיך אויך מיט אכט אייער, ואמרי לה, און אנדערע זאגן, בארבעה ביעי, מיט פיר ביעי. תניא, מיר האבן געלערנט, אמר רבי יהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה, ווען מיר האבן זיך געפרייט שמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו, האבן מיר נישט געזען קיין שלאף, כיצד, ווי איז געווען דער סדר, שעה ראשונה דעם ערשטן שעה פון טאג, תמיד של שחר. איז מען געשטאנען ביי דעם תמיד של שחר מ'האט מקריב געווען משם לתפילה, פון דארט איז מען געגאנגען דאווענען תפילת שחרית, משם לקרבן מוסף, משם לתפילת המוספין, משם לבית המדרש אביסל לערנען, משם לאכילה ושתיה, משם לתפילת המנחה, משם לתמיד של בין הערבים, מכאן ואילך און נאכדעם לשמחת בית השואבה. פרעגט די גמרא, איני, עס איז נישט אזוי, ווי קען א מענטש אויסהאלטן און ניט שלאָפֿן אַזױ פֿיל נעכט. והאָמר רבי יוחנן. רבי יוחנן האָט דאָך געזאָגט, שבֿועה שלא אישן שלשה ימים, אײנער שװערט, ער װעט ניט שלאָפֿן דרײַ טעג, איז דאָך אַ זיכערע זאַך, אַז ער װעט דאָס נישט קאָנען מקיים זײַן. װען אײנער שװערט אַ שבֿועה, װאָס ער קאָן יאָ מקיים זײַן, און ער איז עס נישט מקיים, רופֿט זיך דאָס אָן שבֿועת שקר, װײַל ער האָט משקר געװען, ער האט געטון אנדערש ווי ער האט געשוואוירן, דא אבער ווערט עס אנגערופן שבועת שוא, א זאך וועלכע ער קען נישט אויסהיטן, דעריבער זאגן מיר מלקין אותו, מען גיט אים מלקות, וישן לאלתר, ער קען גלייך שלאפן, ווייל ווען האט ער עובר געווען אויף די שבועה, איז ער נישט עובר די שבועה מיט דעם שלאפן, נאר ער איז עובר די שבועה גלייך בשעת ער האט עס ארויסגערעדט, ווייל ס'איז גלייך ווי איינער שווערט אויף א שטיק שטיין, זאגט ער אז דאס איז א שטיק גאלד. אלא זאגט די גמרא הכי קאמר, ער זאגט אזוי, לא טעמנו טעם שינה, קיין טעם פון שלאפן האט מען נישט פארזוכט, דהוו מנמנמי, מען האט געדרעמלט, אכתפא דהדדי, איינער אויפן אקסל פון דעם אנדערן. רש. אין די משנה האבן מיר געלערנט אז די לוויים זענען געשטאנען חמש עשרה מעלות אויף די פופצן סטעפס וואס מ'איז אראפגעגאנגען פון עזרת ישראל צו עזרת נשים. אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן, האט רב חסדא געזאגט צו איינער פון די רבנים, דהוה קמסדר אגדתא קמיה וואס האט פאר אים געלערנט אגדה, אמר ליה, ער האט אים געפרעגט, שמיע לך, דו האסט געהערט הני חמש עשרה מעלות, די פֿופֿצן שיר המעלותן, כּנגד מי אמרם דוד, קעגן וועלכער זאַך האָט דוד פּונקט געזאָגט פֿופֿצן שיר המעלותן? אמר ליה האָט ער אים געזאָגט, הכי אמר רבי יוחנן, אַזוי האָט רבי יוחנן געזאָגט, בשעה שכּרה דוד שיתין, ווען דוד המלך האָט געגראָבן שיתין, די לעכער וואָס איז דאָ דאָרט ביי דעם מזבח אונטן, ס'זאָל אַריינגיין די נסכים. זאָגט רש"י צוויי זאַכן, אָדער מען קאָן לערנען, אַז ער האַלט נישט וואָס מ'האָט געלערנט, עס איז געוואָרן באַשאַפֿן מששת ימי בראשית, ווייל אנדערע לערנען דאך בראשית ברא שית אז דאס איז געווארן באשאפן, דעריבער האט ער דאך עס געדארפן גראבן, אדער מען קען לערנען אז עס איז יא געווארן באשאפן בששת ימי בראשית, נאר עס איז געווארן אנגעפילט מיט שטיינדלעך מיט ערד, האט ער דאס געדארפן ווי מען זאגט ארויסנעמען קפא תהומא. איז די תהום, די טיפ טיפע וואסער איז ארויף געשווימען אויבן, ובעא למשטפא עלמא, ס'האט געוואלט פארפלייצן די וועלט, אמר דוד האט דוד געזאגט, חמש עשרה מעלות, די פופצן שיר המעלות'ן, והורידן, און ער האט עס געמאכט אז די וואסער זאל אראפ גיין, האט ער אים געפרעגט, האט רב חסדא. אים געפרעגט, אי הכי אויב אזוי חמש עשרה מעלות, פארוואס זאגט מען חמש עשרה מעלות? יורדות מיבעי ליה, ווייל ער האט דאך געדארפן אויפטון מיט דעם זאגן אז ס'זאל אראפגיין. אמר ליה, האט רב חסדא צו אים געזאגט, הואיל ואדכרתן, ווייל דו האסט מיר שוין דערמאנט, האב איך זיך שוין ווי מ'זאגט דערמאנט, דו האסט עפעס דערמאנט עפעס מיט וואסער, הכי אתמר, אזוי איז געווארן געלערנט בשעה שכרה דוד שיתין, דעמאלט ווען דוד המלך האט געגראבן די שיתין, די חלל וואס איז אונטער דעם מזבח, קפא תהומא, האט ארויפגעשווימען די תהום, ובעא למשטפא עלמא, ס'האט געוואלט פארפלייצן די וועלט. אמר דוד, האט דוד געזאגט, מי איכא דידע, איז דא דא א מענטש וואס ווייסט, אי שרי למכתב שם, אז מען מעג, צו מען מעג שרייבן א שם, שרייבן א שם, אחספא, אויף א שטיקל שארבן, ונשדיה בתהומא, און מען וועט עס אריינווארפן אין תהום, ומנח, און ס'וועט בלייבן רואיג. וואס הייסט, האב איך געזען זייער א גלייכע ווארט, אין אמת'ן. מיר האבן דאך געלערנט אז מחיקת השם איז אסור בידיים, אבער גרמא איז מותר, איז לכאורה דא א. ער האט דאך נישט, ער וועט אנשרייבן דעם שם אויף דעם חספא און ער וועט עס אריינווארפן, איז דאך עס נישט מחיקת השם ממש, ס'איז דאך נאר א גרמא. איר געדענקט מ'האט געלערנט דארט די גמרא לגבי דעם דין, מי שהיה שם כתוב על בשרו, די שאלה וועגן גיין זיך טובל'ען. נאר וואס דען? דוד המלך האט אליין נישט גע'פסק'נט, ער האט אלעס געפרעגט זיין רבי'ן אחיתופל, און אחיתופל האט אים אויך נישט ריכטיג גענטפערט, פארשטייט זיך אחיתופל האט נישט זוכה געווען אז ער זאל אויספירן די אליבא די הלכה זאל זיין ווי מען זאגט ווי ער, ער האט אים גענטפערט מ'מעג, מכח וואס האט ער גענטפערט מ'מעג ווען מען דארף זען מכח קל וחומר, אבער מען דארף נישט צוקומען צו קיין קל וחומר ווייל דאס איז אין אמת'ן נישט קיין מחיקת השם, צו מען.

צו מאכן שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה זאגט די תורה, שמי שנכתב בקדושה, מיין נאמען וואס איז געווארן געשריבן בקדושה, ימחה על המים זאל ווערן אויסגעמעקט אויפן וואסער, ווייל אין די מגילה פון סוטה ווערט זיך דערמאנט יתן השם אותך און אזוי ווייטער ווערט זיך דערמאנט שמות, דאס האנדלט זיך וועגן מאכן שלום אין איין משפחה, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה. אמר ליה האט ער אים געזאגט שרי מ'מעג כתב שם אחספא האט עס דוד געשריבן א שם אויף א שטיקל שארבן פארוואס אויף א שארבן ווייל א שארבן איז זייער שווער וועט עס אראפגיין אונטן ושדי לתהומא ער האט אראפ געווארפן אין תהום ונחית תהומא איז דער תהום איז אראפ געגאנגען שיתסר אלפי גרמידי די וואסער איז געווען טיף זעכצן טויזנט די מאס גרמידי. כי חזי ער האט געזעהן דנחית טובא, ער האט געזעהן אז די וואסער ווי מען זאגט איז צו טיף אראפ געגאנגען, אמר האט דוד געזאגט כמה דמידלי טפי וואס די וואסער איז העכער מירטב עלמא איז דאך די ערד ווי מען זאגט פייכטער איז דאך בעסער, אמר האט ער געזאגט חמש עשרה מעלות האט ער געזאגט די חמש עשרה מעלות ואסקיה ער האט עס ארויף געברענגט הויעך חמיסר אלפי גרמידי פון די זעכצן וואס איז געווען אראפ.

קיין טויזנט גרמידי עס קומט שוין וואסער אמר רב משרשיא האט רב משרשיא געזאגט ההוא דאס איז מסולמא דפרת קומט דעם וועג פון טייך פרת דער טייך פרת געפינט זיך זייער הויעך איז זיין ארט און דער סדר איז אז וואסער וועט זיין אויף איין בארג און דערלעבן וועט זיין נאך א בארג און ס'וועט דארט זיין א קאנאל אונטן צווישן די ביידע בערגער וועט די וואסער דארט זיין אויף די זעלבע הויעך ווי ס'איז אויף דעם ארט. איז דאס וואס מיר גראבן אביסל און מיר טרעפן וואסער, וואס דאס שטאמט פון דעם פרת, דעריבער דארף מען גראבט נישט קיין טויזנט גרמידי איז שוין דא וואסער. די כהנים בשער העליון, די כהנים זענען געשטאנען אין דעם אויבערשטן טויער וואס גייט פון עזרת ישראל צו עזרת נשים און מען האט געבלאזן שופר, נאכהער שטייט הגיעו למעלה עשירית האט מען געבלאזן שופר, איז דא די שאלה וואס הייסט די צענטע? צי זאג איך אז זיי זענען שוין אראפגעגאנגען צען און ס'איז נאך געבליבן פינף, אדער מעלה עשירית מיינט מען זענען אראפגעגאנגען פינף און פון אונטן ארויף איז נאך געוועזן צען? בעי רבי ירמיה, רבי ירמיה האט געפרעגט, למעלה עשירית מיינט מען דנחית חמשה, זיי זענען אראפגעגאנגען פינף סטעפס, וקאי אעשרה, זיי זענען געשטאנען אויף די צענטע. ודילמא, דנחית עשרה זיי האבן געצעלט וקאי אחמשה און זיי האבן נאך געדארפן אראפ גיין נאר פינף, תיקו, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, ממשמע שנאמר עס שטייט אין פסוק ופניהם קדמה, איני יודע ווייס איך נישט שאחוריהם אל היכל השם, דארטן אין א פסוק איז פארהאנען אין יחזקאל שטייט והנה פתח היכל השם כעשרים וחמשה איש. ופניהם קדמה ואחוריהם אל היכל ה', און וואס איז עס ווייסט דאך עס אליין, אלא מה תלמוד לומר אחוריהם אל היכל ה' מלמד שהיו פורעין עצמן זיי האבן זיך אפגעדעקט און מתריזין צואה כלפי מטה, אנו לקה ולקה עינינו, פרעגט די גמרא ווי מעג מען אזוי זאגן, איני, ס'איז דאך ניט אזוי, והאמר רבי זירא רבי זירא האט געזאגט כל האומר שמע שמע, איינער זאגט. אינעם פסוק שמע ישראל צוויי מאל כאילו אומר מודים מודים איז אזוי ווי מיר זאגן דאך אז מודים מודים טאר מען נישט זאגן ווייל עס זעהט אויס שתי רשויות אזוי טאר מען נישט זאגן שמע שמע צו די פסוקים דאך דא א מחלוקת פון רשי מיט תוספות צו מען מיינט די נוסח מען טאר נישט זאגן יעדן ווארט צוויי מאל אדער דעם גאנצן פסוק מעג מען יא זאגן צוויי מאל. אדער דער איסור איז ווען מען זאגט דעם פסוק דעם גאנצן צוויי מאל. ענטפערט די גמרא, אלא הכי אמרי, זיי האבן אזוי געזאגט, המה משתחווים קדמה, זיי ביי דעם בית ראשון האבן זיך געבוקט צו מזרח, צו דער זון, ואנו לקה מודים, מיר לויבן דעם אייבערשטן פאר דעם עבר, ועינינו לקה מייחלות, און מיר האפן צו דעם אייבערשטן אויף דעם עתיד אז ער וועט טון מיט אונז גוטס, איז דאך עס צוויי באזונדערע זאכן, איז עס נישט גלייך צו מודים מודים? רש"י. זאגט די משנה אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש. צוואַנציק תקיעות, מען מיינט נישט דווקא תקיעות, תרועה ווערט אויך אנגערופן תקיעה, דאס הייסט אז ס'איז געוועזן זיבן מאל צו תקיעה תרועה תקיעה איז עס איין און צוואַנציק, ואין מוסיפין על ארבעים ושמונה, ס'איז נישט געווען מער א טאג מער ווי אַכט און פֿערציק. נאך ווי דער סדר אזוי בכל יום יעדן טאג היו שם עשרים ואחת תקיעות במקדש יעדן טאג איז געווען איין און צוואַנציק שלש לפתיחת שערים דריי איז געווען ווען מען האט געעפנט די שערי העזרה אינדערפרי איז געווען תקיעה תרועה תקיעה דאס איז געווען מודיע זיין די מענטשן אז מען זאל קומען צום מעמד מען זאל קומען צו דעם דוכן אזוי זאגט ווייטער רשי דף נ ד. אויף דעם האט עס גענוצט. תשע, ניין, דאס הייסט דריי מאל צו תקיעה תרועה תקיעה לתמיד של שחר, ווען מ'האט געגאסן די נסכים פון קרבן תמיד, יעדן טאג איז דאך געווען נסכים פון יין, האבן די לווים געזאגט דעמאלט שיר, די שיר של יום וואס מיר זאגן היינט. איז די שירה געווען איינגעטיילט אויף דריי חלקים, און פאר יעדן מאל, פאר יעדן חלק פון דעם קאפיטל, האט מען געבלאזן תקיעה און תרועה, און תקיעה איז געווען ניין. ותשע לתמיד של בין הערבים, ביי די תמיד של בין הערבים אויך ניין, איז ניין און ניין איז אכצן, און דריי איז איין און צוואנציג. ובמוספין, ווען ס'איז געווען א קרבן מוסף, היו מוסיפין עוד תשע. היות ביי די מוסף האט מען אויך מוסיף געווען נאך ניין תקיעות ובערב שבת, היו מוסיפין שש, ערב שבת האט מען מוסיף געווען נאך זעקס, שלש להבטיל את העם ממלאכה, דריי איז געוועזן מען זאל סטאפן ארבעטן, איז דער סדר געווען אזוי, מען האט געבלאזן די תקיעה, האבן די מענטשן פון די פעלדער פון דער ווייטענס געוויסט אז מען דארף אויפהערן ארבעטן אין פעלד, נאכער האט מען געבלאזן א תרועה, האט מען פארמאכט די סטארס, נאכער האט מען געבלאזן נאכאמאל די תקיעה, איז אפילו די ארבעטן וואס מען האט געטוהן לצורך שבת האט מען אויך שוין געסטאפט, למשל ס'לשון דארט אין גמרא אז דער איז סולק, מטמין, דארט מיט דעם אויוון מיט דעם סטאוו האט מען שוין אלעס גענדיגט, איז די ערשטע דריי זענען נישט געווען צוזאמען, פריער א תקיעה, מען האט געווארט אביסל א תרועה, און נאכער נאכאמאל א תקיעה. ושלוש, להבדיל בין קודש לחול, די אנדערע דריי איז שוין געווען צוזאמען, אז יעצט איז שוין שבת, יעצט אז מען זעט ערב שבת שבתוך החג, שבת חול המועד סוכות, היו שם ארבעים ושמונה, איז געווען אַכט און פֿערציק, ווי אזוי? שלוש לפתיחת שערים, שלוש. לשער העליון האמיר דאך געלערנט אז הגיעו לעזרה תקעו והריעו ותקעו, און שטייט דארט היו מאריכין בהן ביז מען איז געקומען לשער היוצא ממזרח ביז דעם שער התחתון ושלש לשער התחתון, און ביי דעם שער התחתון איז געווען דריי, האמיר שוין זעקס צוליבן וואסער, ושלש למילוי המים, נאכדעם דאס האט מען דאך געבלאזן ווען מען איז געגאנגען צו דעם שילוח, נאכער ווען מען איז צוריק געקומען מיט דעם וואסער און מען איז געקומען דורך דעם שער המים האט מען דאך נאכאמאל געבלאזן, איז שוין דריי מאל צו דריי. ושלוש על גב המזבח, לערנט רש"י פשט דא שלוש על גב המזבח, דאס האט נישט צו טון מיטן וואסער. נאר דעמאלט ווען מ'האט אוועקגעשטעלט די ערבה, האט מען דאך געלערנט בזקיפת ערבה בצדי המזבח, ותקעו והריעו ותקעו, קומט אויס אז מכח סוכות איז צוגעקומען צוועלף, דריי שער העליון, דריי שער התחתון, ווען ווען מ'איז געגאנגען שעפן די וואסער, דריי איז געווען למילוי המים ווען מ'איז צוריק געקומען מיטן וואסער, און דריי איז געווען ביי די ערבות, אבער עס פעלט דא דריי. וועלכע דריי פעלן דא? מיר האבן דאך פריער געלערנט אין דער משנה אז ווי ווען ער איז געקומען צום צענטן מעלה עשירית, אזוי האבן מיר דאך געלערנט, האט מען נאכאמאל געבלאזן, נאר דער תנא פון דער משנה האלט אז למעלה עשירית האט מען נישט געבלאזן. תשע לתמיד של שחר, תשע לתמיד של בין הערבים, ותשע למוספין, שלש להבטיל את העם מן המלאכה. ושלש להבדיל בין קודש לחול, דער סדר איז איינפאך, דריי קרבנות איז געווען, דריי מאל ניין איז זיבן און צוואנציג, דריי אויף פתיחת שערים וואס יעדן טאג איז איז דרייסיג, דריי מאל ניין איז זיבן און צוואנציג און דריי איז דרייסיג, זעקס מכח ערב שבת איז זעקס און דרייסיג, און צוועלף איז געוועזן מכח סוכות וואס איז אכט און פערציג. רש"י.

תשע לתמיד של שחר, כשהיו מנסכין, ווען מ'האט געגאסן את נסכי התמיד, די נסכים פון דעם תמיד, הלוויים אומרים בשיר, די לוויים האבן געזאגט שירה, און שלשה פרקים היו בשיר, דריי מאל איז געווען אין דעם שיר שהיו מפסיקים בו וואס מ'האט דארט מפסיק געווען. ותוקעין הכהנים בחצוצרות, די כהנים האבן געבלאזן מיט חצוצרות אין משנה כדתנן במסכת תמיד, הגיעו לפרק איז תקעו. ווער האט געבלאזן? רש"י זאגט דא אז געבלאזן האבן די כהנים. יא אזוי שטייט עס, די לוויים האבן געזאגט שיר. והשתחוו העם על כל על כל פרק תקיעה ועל כל תקיעה השתחוויה ועל כל תקיעה היתה תרועה באמצע פשוטה לפניה ולאחריה איז דריי מאל איז דריי מאל דריי איז ניין ובמוספין ביום שיש בו מוסף דעמאלט וואס איז דא מוסף מוסיפין עוד תשע של מוספין ווי וועט זיין אין דעם טאג איז דא עטליכע מוספין, ווייטער רעדט וועגן דעם די גמרא למשל שבת ראש חודש צו גיט א קוק ראש השנה וואס איז געפאלן שבת איז דאך דא דריי מוספין אי פון ראש השנה אי פון שבת אי פון ראש חודש איז די גמרא ווייטער זאגט צו ס'איז דער אויספיר פון גמרא איז געווען די זעלבע ניין נישט מער פאר אלע מוספין וואס איז געווען איז געווען נאר ניין האט די גמרא די ווייטער מ ה שלש להבטיל ממלאכה מפורש בשבת במה מדליקין. און די אנדערע דריי איז געווען בין קודש לחול כשקידש היום, עס איז שוין געווארן די להודיע שיש מעתה, יעצט איז דא חיוב סקילה במלאכה מען טוט א מלאכה דא א חיוב סקילה שלש לפתיחת שערים כמו בכל יום אזוי ווי יעדן טאג שבעה שערים היו בעזרה אין די עזרה איז געוועזן זיבן טויערן שלש לשער העליון דאמרן לעיל האבן דאך פריער געזאגט קרא גבר ווען די האן האט געקרעיעט תקעו והריעו ותקעו. שלש לשער התחתון, דאמרן לעיל מ'האט פריער געזאגט הגיעו לעזרה ווען מ'איז געקומען אין די עזרה דאס הייסט צו דעם שער התחתון ווען שוין אראפגעקומען אין עזרת נשים תקעו והריעו ותקעו והיו מאריכין בהן עד שהגיעו לשער היוצא מזרח והוא שער התחתון ובגמרא מפרש אמאי לא חשיב שלש של מעלה עשירית אין דער פרידיגער משנה ווערט עס דערמאנט אז די מעלה עשירית איז אויך געווען דריי שלש למילוי המים אחר שמילאו נאכדעם וואס מ'האט אנגעשעפט ושבו ווען מ'האט זיך אומגעקערט ובאו להם לעזרה. דרך שער המים דורך די טויער וואס עווערט אנגערופן שער המים איתן ליעל און מפליג אבער אין תוכ ח גאולה ואהבה הגיעו מ'האט אויך זוכה לשער המים טאקע ווייל איבער תוכ ח שלש לרב המזבח וואס שזאגט פון נס ארובה מ'האט אפגעשטעלט די ארובה איז נאן בערך גאולה ואהבה ליעל וואס זאגט פון נס ארובה לצד המזבח ותוכ ח וריעו ותוכ ח גמרא זאגט די גמרא מות ניסן ביי אונז אין די משנה וואס עס שטייט אז יעדן טאג איז געוועזן דער מינימום וואס מוז זיין איז איין און צוואנציג תקיעות דלא כרבי יהודה נישט ווי רבי יהודה דתניא מיר האבן געלערנט רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט הפוחת די ווינציגסטע לא יפחות משבע זאל נישט זיין ווינציגער פון זיבן והמוסיף און די מערסטע לא יוסיף על שש עשרה נישט דא מער ווי זעכצן.

איז רופט ער עס אן תרועה און ער רופט עס אן תקיעה. הא כיצד לערנט נישט די מהרש"א, ווייל הא כיצד איז שטענדיג די טייטש, די האסט א סתירה פון צוויי פסוקים, הא כיצד וויאזוי וועט מען דאס פארענטפערן, דא איז דאך נישטא קיין סתירה פון די צוויי פסוקים, נאר דא האט דער עיקר זאג איך, איך האב צוויי פסוקים, פון איינע פון דיע פסוקים פון וועלכן דו ווילסט, קאנסטו זיך אפלערנען אז תקיעה און תרועה איז איינס. תקיעה.

איז א ראיה אז דארף זיין נאכאמאל א צווייטע תקיעה זאל זיין, פרעגט די גמרא ורבנן מאי טעמייהו, יעצט קען איך דאך לערנען פשט אין די פסוקים ווי רבי יהודה ווי די רבנן, וואס איז דאך דער טעם פון די רבנן, דכתיב שטייט אין פסוק ובהקהיל את הקהל ווען מ'וועט איינזאמלען די אידן. תתקעו זאלט איר בלאזן ולא תריעו, איז נאר דא א תקיעה נישט קיין תרועה, ואי סלקא דעתך, אויב כ'וועל לערנען תקיעה תרועה אחת היא ס'איז איין מצוה, אמר רחמנא זאגט דער אייבישטער פלגא דמצוה עביד, א האלבע מצוה זאלסטו טון, ופלגא לא עביד, און א האלבע זאלסטו נישט טון. רבי יודא. דאך שווער אויף ר' יהודה, ר' יהודה זאגט אז אלעס צוזאמען איז א מצוה, טא ווי קומט עס די, עה, די תורה זאגט מען זאל טון נאר א האלבע מצוה, ר' יהודה זאגט ההוא לסימנא בעלמא הוא, דארטן איז דאך די תקיעה געוועזן אז א סימן ובהקהיל ווען מ'האט געטון איינזאמלען את הקהל, איז דעמאלט נאר א סימן, לסימנא בעלמא דאתא, נישט קיין מצוה, ורבנן, די רבנן זאגן ס'איז ריכטיק, סימנא הוא, ס'איז א סימן. ורחמנו שוויה מצוה, נאכדעם וואס די תורה האט דאך געמאכט דעם סימן פאר א מצוה, ווייל איך וויל איינזאמלען די אידן, קען איך דאך עס נישט צוזאמזאמלען די אידן מיט קיין צווייטן וועג, נאר מיט דעם וועג, און מיט תקיעה אליין איז דאך א סימן אז דאס אליין איז א מצוה. איז לכאורה וואס זשע וועט זיין א נפקא מינה לדינא פון רבי יהודה מיט די רבנן, צי ס'איז איין מצוה צי דריי מצוות, סאיז דא א גרויסע נפקא מינה לדינא לגבי דעם דין מפסיק זיין אינמיטן, אויב מיר לערנען ווי די רבנן אז עס איז, די רבנן לערנען דאך אז יעדע זאך איז א באזונדער מצוה, מוז נישט קומען צוזאמען גלייך די תרועה נאך די תקיעה, די תקיעה האט ער מקיים געווען איין מצוה, און עס דויערט אביסל צייט איז ער מקיים די מצוה פון די תרועה, אבער לויט רבי יהודה אז ס'איז איין מצוה דעמאלט מער ווי כדי נשימה מער ווי מ'מוז טאר מען נישט מפסיק זיין. ס'איז נוגע אויך ביי אונז ביי בלאזן שופר ראש השנה, זאגט די גמרא כמאן אזלא, ווי ווער וועט אויסקומען, הא דאמר רב כהנא, וואס רב כהנא האט געזאגט. אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום, אז צווישן א תקיעה און א תרועה זאל מען נישט מפסיק זיין, מער ווי כדי נשימה ווי מען דארף אפאטעמען זאל מען נישט מפסיק זיין, כמאן ווי ווער גייט דאס? כרבי יהודה ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה לערנט אז ס'איז איין מצוה דארף דאך עס קומען צוזאמען. ווי איז אבער לויט די רבנן אז ס'איז באזונדערע מצוה קען מען? פרעגט די גמרא, פשיטא, וואס ס'איז דאך זיכער אז ס'גייט ווי ר' יהודה? וואס איז מיט די אכטע חידוש? זאגט די גמרא, ס'איז נישט אזוי פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען אפילו כרבנן, דער דין וואס רב כהנא האט געזאגט גייט ווי די רבנן אויך, נאר וואס דען? און מפסיק זיין אינמיטן? מעג איך יא, נאר מאכן אזאן גרויסן הפסק כדי לגמור את כולו, דאס טאר מען נישט, ס'דאך דא א דין למשל ביי קריאת שמע, אז אויב מיטן קריאת שמע מ'האט מפסיק געווען, מ'האט גארנישט גערעדט, נאר מ'איז געבליבן שטיין, אויב שהה כדי לגמור את כולו, דארף מען נאכאמאל אנהויבן, דער דין איז פארהאנען אויך ביי שמונה עשרה, ס'כאפט א חילוק. צי ס'איז געוועזן אן אונס צי נישט אונס, אויב ס'איז געווען א אונס הייסט עס א הפסק למשל ס'איז געווען צואה ער האט נישט געקאנט ממשיך זיין דעמאלט רופט זיך עס אן א הפסק, און אויב סתם אזוי ער האט געקאנט זאגן ער איז געווען רועה און נישט קיין הפסק וואלט איך געוואלט טייטשן אין רב כהנא'ן אויך די זעלבע, דאס וואס ער זאגט מען טאר נישט מפסיק זיין מיינט ער צו זאגן קיין גרויסע הפסק טאר מען נישט, אבער ווען מען זאגט אביסל מפסיק זיין מעג מען ווייל ער האלט ווי די רבנן. איז דער עיקר איז לאפוקי מדרבי יוחנן, ער גייט זאגן נישט ווי רבי יוחנן, דאמר וואס רבי יוחנן האט געזאגט שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא. ראש השנה, זאגט מען דאך מלכיות זכרונות שופרות, ביי די תפלות המוספים, איז אנדערש ווי יעדן מוסף פון יעדן יום טוב, יעדע מוסף פון יעדן יום טוב איז די דריי ערשטע, די וואכעדיגע און די דריי לעצטע, און אינמיטן איז דא א זיבעטע ברכה, ראש השנה ביים מוסף איז דא ניין ברכות, מלכיות זכרונות שופרות, און מען טוט דאך בלאזן שופר תקיעה תרועה תקיעה ביי מלכיות. און אזוי ביי זכרונות און אזוי ביי שופרות איז צוזאמען ניין קולות. דאס וואס מיר טוען בלאזן מערע איז דאך דער טייטש איז, ווייל אונז איז א ספק וועלכעס הייסט תרועה, צו תרועה הייסט דאס וואס מיר רופן שברים אדער דאס וואס הייסט תרועה, אדער ביידע צוזאמען הייסן. אבער מצד הדין דארף מען ניין קולות. איז זאגט דער רבי יוחנן אז מען האט זיי געהערט בתשע שעות ביום יצא, קא משמע לן, לאזט מיר רב כהנא דערציילן אז וואס? אז מען טאר נישט אזויפיל מפסיק זיין, דעריבער דארף ער מיר גיין דערציילן אז ער זאגט ווי רבי יהודה. פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, פארוואס זאלסטו נישט געינט אויב אזוי פארוואס זאלסטו נישט זאגן רב כהנא זאגט ווי א יחיד ווי רבי יהודה, זאג א טייטש ווי די רבנן, און דאס וואס ער זאגט מען טאר נישט מפסיק זיין מיינט ער א גרויסן הפסק פון שהה כדי לגמור את כולה דאס טאר מען נישט. זאגט די גמרא אם כן אויב אזוי מאי ולא כלום, ער האט דאך צוגעלייגט אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום, אז ער זאגט דאס ווארט ולא כלום הייסט אז ס'טאר נישט זיין קיין הפ.